איז אזוי, איך גיי געבן, זאגן מיר, לאמיר פלאצירן די עולם ווי אונז האלטן און אביסל פארן ווייטער יא? יור לאקעישאן איז אזוי, אונז האבן מער ווייניגער די לעצטע וואס איך געדענק אויך די לעצטע צוויי שיעורים בערך, פאר דעם איז געווען נאך שיעורים וואס האבן עפעס געטון אבער מסתמא איז שוין אין די בעקגראונד מעמארי, כ'ווייס שוין נישט ווי ס'האלט, אבער אונז האבן קלאר געמאכט צוויי. דיקע צוויי נקודות און כ'וועל זאגן ווי מ'פארט ווייטער. איינס איז די חילוק, די חילוק פון די צוויי נקודות. ערשטע זאך איז אז ס'איז דא אזא סארט, מ'קען עס רופן צוויי שיטות אדער עס איז לאו דווקא שיטות, ס'איז וועגן פון טראכטן וועגן וועגן די נשמה, וועגן די נפש, אדער וועגן וואס געשעהט מיט עס, רייט? אונז האבן געלערנט אז די ערשטע זאך, די ערשטע די ערשטע וועג וואס איז קרוב לפשט, וואס לערנט פשט המקרא און פשט חזל, עט ליעסט ס'איז זייער אלעמאל זייער שווער צו. אויסגראבן וואס ס'שטייט דארט, און יעדער איינער זוכט זיך אריין זיין פילאזאפיע אין וואס ס'שטייט, אבער וואס איז וואס איז די תנועה, וואס מסתמא איז די נקודה וואס איז אנגענומען, אז ס'דא עפעס א סענס, דעי דעי מענטש, האדם הזה, די די איש, די מענטש, די פערזאן, די מענטש, וואטעווער עקזעקטלי דעט מינס, אז ער אין סאם וועג בלייבט קודם כל. ער בלייבט ווען ער לעבט יעצט, יא מ'קען אפילו רעדן וועגן דעם רייט, ער האט עפעס א קאנעקשאן פון מיך פון נעכטן מיט מיך פון היינט האבן עפעס א קאנעקשאן, ס'איז די זעלבע מיך, יא אויך א זאך וואס איז נישט, מ'דארף א שטיקל הסבר אויב מ'איז א פילאזאף אבער אבער דאס איז א פאקט, על כל פנים דאס איז אנגענומען רייט מ'קען מיך מעניש זיין היינט אויף נעכטן מ'קען זעהן, סאו ס'איז דא עפעס א סערטען סענס די זעלבע מענטש, און נישט נאר דעם די זעלבע סארט קאנעקשאן פארט ווייטער אז איך שטארב. בלייב איך די די מענטש בלייבט סאם האו פונקטליך ווי און ווי ער שטייט איין די אפאר דא אפאר דארט ס'איז אלץ פרטים וואס מ'קען טראכטן אבער די מענטש בלייבט מען קען אים לייגן אין גיהנום מען קען אים לייגן אין גן עדן מען קען אים מאכן תחיית המתים מען קען אים לייגן אין א נעקסטע גלגול האועווער עקזעקטלי איט ווארקס דאס איז די ערשטע זאך און דען ס'שטייט אין פסוק לפחות אויב ס'איז דא פסוקים וואס רעדן וועגן תחיית המתים אדער אפילו באופן כללי וועגן די נפש דעטס עטליסט דאס רעדט פון דעם רעדט זיך עס איז דא נאך נישט קיין שום פילאזאפיע קיין שום מיסטיקע קיין שום זאכן וואס מ'דארף זיך צוקוועטשן נישט צו זעהן צו פארשטיין לא פחות ולא יותר דאס איז די ערשטע די ערשטע נקודה, און כ'קען צולייגן נאך איין זאך ווייל ס'וועט זיין נאך נוגע צו וואס אונז לערנען יעצט, פון דעם האב איך מקדים געווען דאס האב איך נאכנישט געזאגט אין די פריערדיגע וועגן, אז דעי דעי איך, דעי, כ'וויל נישט זאגן די ווארט איך ווייל ס'איז נישט, כ'מיין נישט דאס, אבער דעי מענטש, דעי דעי מענטש וואס איך בין, חוץ פון דעם וואס ס'קען בלייבן, ס'בלייבט ווען איך לעב, ס'בלייבט ווען איך שטארב, ס'איז אויך, מ'קען זאגן די זאך, אויף וואס מען רעדט וועגן ווען מען רעדט למשל א מענטש טוט מצוות און עבירות, אדער לאו דווקא מצוות און עבירות, א מענטש טוט זאכן, ער איז קלוג, אביסל מער קאמפליצירטע זאכן ווי מען זאגט איך ווייס א טיש טוט, א טיש טוט נישט עכט גארנישט, אבער לאמיר זאגן אפילו א בהמה אדער עפעס אזא זאך, דאס וואס מען זאגט למשל א מענטש פירט זיך מיט מיט געוויסע מידות, אדער פירט זיך מיט געוויסע וועגן, אדער ער איז קלוג, אדער מען קען זאגן ער איז א צדיק א רשע, וואס איז א צדיק אדער א רשע? צדיק און א רשע איז נישט די גוף, די טויטע גוף, דעד, סאו חוץ פון דעם וואס עס לעבט, ער אטעמט, דאס איז וואס פון דעם טרעפט מען א מענטש, דאס האבן מיר גערעדט, אבער מ'קען אביסל גיין העכער פון דעם, מען קען רעדן פון דעם וואס האט חכמה, למשל, די ווארט חכמה איז א גוטע ווארט, אדער וואס האט מידות, דעות און מידות, מער ווייניגער, די בייסיק צוויי זאכן זענען, א געוויסע סענס שייך צו די מענטש, רייט? ס'איז נישט שייך צו די. באדי, א באדי האט נישט קיין מידות טובות און נישט קיין מידות רעות, און ער פירט זיך נישט, און מען קען אפילו זאגן ער זאמלט נישט מצוות און עבירות, ער זאמלט נישט זכיות וחובות, רייט? א באדי איז גארנישט, ס'איז טויט. די לעבעדיגע מענטש, בתור וואס ער איז מענטש, רייט? נישט נישט גענוי, א בהמה קען אפשר אויך פשטות נישט זיין קיין צדיק און א רשע, אפילו נישט פרשת נח שטייט אז יא, אבער בפשטות נישט. אבער עכ"פ א מענטש, ער, די סארט מענטש, דאס איז נאך א אימפארטענט מובן פון נשמה, אדער נפש, וואס שוין אין די פשט, שוין אין די לעוועל זירא ווי מ'קען עס רופן, איז שוין דא אזא סארט קאנצעפט, א מענטש, ער, די נפש, עטליסט פון די מענטש, איין זאך וואס די קאנצעפט וועט קענען טון, ס'דארף קענען ממשיך זיין דעם שייכות פון די מענטש, ס'דארף קענען ממשיך זיין נפש נאך ער שטארבט אויכעט, ס'דארף אויך קענען טראגן די מענטשליכע זאכן וואס ער טוט, ס'דארף קענען טראגן זיינע, זיינע דעות וואס ער זאמלט אן, אדער זיינע מצוות און עבירות וואס ער זאמלט אן, וכהנה וכהנה. דאס איז א א א וויכטיגע זאך צו געדענקען, זעהן אין א מינוט פארוואס ס'איז וויכטיג. יעצט. איז דאס איז די ערשטע, דאס איז די ערשטע זאך, דאס איז נאמבער זירא, סיי אין די, מען קען רעדן פון אלע מיני מושגים אז ס'איז נאמבער זירא, סיי ווער עס לערנט חומש און ווייסט נישט קיין טיפע תורות וועט האבן עטליסט די קאנצעפט, סיי ווער ס'לערנט אנדערע פארצייטישע ספרים, ס'איז דא א גאנצע שמועס וועגן אזוי ווי יעדע זאך אזוי ווי ס'אידלט זיך גוי'שט זיך, און די יוונישע חוקרים איז די זעלבע חקירה וועגן די כתבי הקודש פון די יוונים, הומער און אזוי ווייטער וואס זיי רעדן אלע, פון זיי קומט די ווארט, ווען מ'רעדט פון אזא סארט, לאו דווקא אז ס'מיינט מער פון די, אבער דאס מיינט עס זיכער. אדער די זעלבע זאך איז אין לשון בני אדם, ווי ווען א מענטש זאגט איך ווייס, ער רעדט פון זיך אדער פון זיין מיין נשמה אדער מיין מיין מיין מענטש, עטליסט פון דעם רעדט ער, לאו דווקא אז א מענטש פארשטייט עפעס מער, לאו דווקא אז די סימפל לענגוויטש דארף האבן עפעס מער, יא, דאס איז איין נקודה, און צווייטע נקודה, דאס איז שוין א מער א רעליגיעזע נקודה, איז אז דאס די קאנצעפט איז אויך די עיקר וואס איז וויכטיג פאר פאר, קענסט עס פארשטייט זיך רופן פאר דאגמא פאר עיקרי הדת, רייט? ווייל אונז איז נישט וויכטיג. עפעס איז וויכטיג פילאזאפיש, עפעס איז נישט וויכטיג, דו ווילסט זיין א וואוילע איד, זאגט מען דאך דיין נשמה, די ביידע זאכן ביי די וועי, וואס איך האב צוגעלייגט היינט נאך א זאך, דיין נשמה זאמעלט אן מצוות און עבירות, מען קען עס רופן, מען זאגט אמאל א לשון אונז האבן גערעדט אין ערשטע שיעור, דו מאכסט שמוציג דיין נשמה, אבער צו עס ווערט שמוציג דאס איז שוין א געוויסע פרט, אפשר ווערט עס נישט שמוציג, איך ווייס נישט, אבער עס דארף זיין עפעס א נפש, עפעס א נשמה זאל זיין, כדי מען זאל קענען זיין א צדיק, מען זאל קענען, זאל קענען חל זיין בכלל די אלע זאכן, און פארשטייט זיך זאל קענען חל זיין שכר ועונש, זיכער שכר ועונש, נאכ'ן טויט אבער אויך שכר ועונש ווען מען לעבט, אויב מען פארשטייט אזוי. און דאס איז זיכער א זאך וואס מען דארף וויסן, ממילא דאס איז נאך א אספעקט, אויב מ'איז רעדן, אנדערע מאל האבן מיר גערעדט אין די סוגיא פון שכר ועונש, פון פון די פערספעקטיוו פון יענע סוגיא, דאס איז בעצם די מינימום וואס מ'דארף זיין, וואס איז גענוג. די נקודה פון שכר ועונש קערט נישט בעצם וואסארא סארט מעטאפיזיקס, וואס גלייבסטו באמת וועגן נשמה, זי קערט וועגן דאס, אקעי, איז עד כאן די ערשטע זאך וואס האבן קלאר געמאכט, און דאס האבן אונז קלאר געמאכט אז דאס איז נישט תלוי אין קיין שום פענסי זאכן, רייט, פון דעם דארף מען נישט, עס דארף נישט זיין רוחניות, עס דארף נישט זיין גשמיות, עס דארף נישט זיין נצחיות, עס דארף נישט זיין גארנישט, עס דארף נאר זיין וואטעווער עקזעקט. אפשר דארף עס יא זיין, אבער על כל פנים ס'איז נישט, ליגט נישט אין דעם דאס, ס'קען זיין אפילו א דבר גופני וואס לעבט וואס איז עקזיסטירט, ס'קען זיין האועווער יו אנדערסטענד איט, דעם באמת קען מען לייגן אסאך טעאריעס אויף דעם, אקעי? דאס איז די ערשטע, די ערשטע, די ערשטע נקודה וואס אונז האבן געלערנט, יעצט קומט רב סעדיה גאון און אונז לערנען רב סעדיה גאון און פרובירן צו ענדיגן מיט דעם, כ'ווייס נישט אויב מ'גייט, אבער ס'איז נישט, ס'זעט גוט אויס אויכעט. און ער זאגט אקעי, דאס איז וואס עס שטייט, מער ווייניגער, ער לייגט צו נאך פרטים וואס אונז האבן געזען, אבער עס איז נישט אזוי וויכטיג פאר די זאכן. וועסט אריינקוקן קענסט זען אז עס איז דא נאך פרטים וואס ער האלט אז מען דארף מחויב זיין, אבער דאס איז דאס איז מער ווייניגער. יעצט זאגט ער, יעצט דארף מען, דארפן אונז יא האבן א טעאריע, אונז זענען דאך, אונז זענען דאך, אזוי ווי ר' סעדיה גאון האלט, אונז זענען דאך נישט נאר. מאמינים אונז זענען נישט נאר מענטשן וואס דארפן אז ס'זאל שטיין אז שטייט אז שטייט אבער דארף ער וויל דאך ס'זאל קענען אביסל עטליעסט קענען פרואוון איז מען געגאנגען מיט פרטים פון די זאך אביסל און ממילא דארף מען עס קענען רעדן שכל'דיג דארף מען קענען רעדן סייענטיפיש רייט בתור גוי וואסארא סארט זאכן וועגן די נשמה קען מען וויסן אז עס זאל קענען זיין פאסיבל די מעשה מער ווייניגער אין סאם וועי רייט ממילא דארף מען וויסן. וואס איז דאס די זאך וואס איז נפש? וואט אר ווי עקשעלי טאלקינג אבאוט? וואסערע טעאריע האבן אונז וועגן דעם? און באופן כללי איז דא אפאר סארט טעאריעס וואס מען קען האבן, און כ'וועל זאגן צעטיילן אזוי ווי עפעס א רבי בזמנו האט עס צעטיילט מער ווייניגער אלעס וואס רב סעדיה גאון זאגט ער פיט אריין איינע פון די דריי קעטעגאריעס הגם ער צעטיילט עס נישט ממש אזוי זיינע ער צעטיילט עס אביסל אנדערש כ'וועל זאגן זיין ווער ס'ליינט זיינע זאכן איז דא בערך דריי קעטעגאריעס. פון זיינע זאכן ווען כ'ליין זיינע זיבן שיטות פלאס פיר בערך קומט אויס אז ער מאכט זיין ליסט איך זאג נאר כלומר זאל זיין קלאר זיין ליסט גייט קודם איז דא שיטות וואס קומען ארויס פשוט פון וויאזוי די וועלט איז רייט אונז האבן גערעדט וועגן דעם באריכות אויב די גאנצע וועלט איז א שטיקל גאט איז נשמה אויטאמאטיקלי אויך א שטיקל גאט אויב א חלק פון וועלט איז א שטיקל גאט קען א חלק זיין אויב די גאנצע וועלט איז געמאכט פון פיר יסודות קען זיין אז די נשמה איז פון פיר יסודות וכו' וכו' די נשמה איז פארט אוו די ווארלד עפעס איז עס א חלק פון די וועלט סאו

גאט איז אדער אדער איז עס אלעמאל געווען אדער איז עס איז די גאט אדער איז עס נישט און איטס ווערי הארד טו העוו סאמטינג אין ביטווין אקעי נישט אונזער נושא איך זאג נאר עטליסט פאר רב סעדיה גאון ס'איז דא מענטשן וואס ווילן עס מאכן מער קאמפליצירט אבער דאס איז עטליסט שיטת רב סעדיה גאון לאמיר נישט ווערן פארלוירן ווייל אונז דארפן דאך פארן אויף א מעפ יעצט איז דאס איז די ערשטע איך האב נאר געזאגט די דריי קבוצות פון רב סעדיה גאון סאו דאס איז קבוצה נאמבער וואן. זאכן וואס זענען פשוט אין ממילא ער האט שוין אפגעפרעגט אלעס וואס איז נישט נברא סאו אונז ווייסן שוין דאס אקעי און נברא איז נישט איך מיין נברא יש מאין רייט נישט נברא פון עפעס וואס איז אמאל געווען נישט נברא פון גאט נישט נברא פון עניטינג עלס וואס איז אלעמאל געווען און אזוי ווייטער יעצט האט ער צוויי סארט שיטות איין שיטה זאגט וואס מיר האבן געלערנט אז די נפש איז א עקסידענט רייט הנקרא לשון הקודש מקרה וואס מיינט דאס אז די נפש איז לאמיר לאמיר אביסל מאכן אביסל אנדערש. וויאזוי מען קען עס ארגענייזן דא, אבער מען קען עס לייגן אזוי, אין אנדערע ווערטער, עס איז דא דריי וועגן, דא קום איך אן צו מיינע דריי וועגן וואס איך האב געוואלט זאגן, אבער איך וויל נאר זאלסט קענען פארשטיין, שלום עליכם, איין וועג איז, מען קען, ס'איז דא, אבוויעסלי ס'איז דא עפעס א באדי, באדי עט ליעסט מיינט, אזוי ווי אונז האבן געלערנט, נשמה עט ליעסט מיינט, וואטעווער איט מיענס דעט א מענטש איז לעבעדיג, עז אפאוזד טו טויט, רייט? טויטע זאכן, מען קען מאכן א ליסט פון וואסערע זאכן טוען לעבעדיגע זאכן און טויטע זאכן נישט, אבער דאס איז. עט ליסט די מינימום, און ממילא באדי איז עט מינימום די זאך, די פארט וואס שטארבט, די פארט וואס איז, נישט נאר ס'שטארבט, דאס איז שוין טויט יעצט, אויב ס'איז טוישט זיך דעמאלטס, די גאנצע איידיע איז אז ס'דא זאכן, די פארט אויף וויפיל ס'איז נישט עפעס א פארט, ס'איז אבוויעסלי דא אזעלכע פארטס, רייט מיינע פינגער נעילס למשל זענען זיכער טויט, זיכער אין א באדי, זיי בלייבן נישט אפילו נישט מיין אייגענע אין איין לעבן, און אזוי ווייטער, און ווייטער קען מען טראכטן, אפשר איז דא עפעס א פארט וואס בלייבט, אבער די, עט ליסט די פארט וואס איז טויט, דאס הייסט גוף, סאו יעצט, אונז דארפן באמת אויספיגערן אז דאס איז ריעלי. סאמהאו ווי אר פרעימינג דיס, דארף מען אויספיגערען וואס איז די באמת, אונז האבן נישט קיין ספק אז ס'איז דא עפעס אז א מענטש לעבט רייט, סאו דעטס וואי איטס נאט ריעלי א ספק איף דער איז א נשמה אין די פירסט בעיסיק סענס, אבער די ספק ווערט אמת'דיג אדער די פראבלעם ווערט, עטליסט לויט אים, די פראבלעם ווערט וואס איז די קשר פון דעם מיט די גוף, וויאזוי ארגאניזירט מען די צוויי זאכן, אז ס'איז דא טויטע פארטס, ס'איז דא לעבעדיגע פארטס, ס'איז דא נשמה און ס'איז דא גוף, און בעיסיקלי אונז קענען זאגן. דריי אנדערע וועגן, אזוי האב איך געזען היינט א סדר אבער איך, דו קענסט זאגן בעצם דריי אנדערע וועגן, מ'קען עס זאגן נאמבער וואן אז די נפש איז א סעפרעט זאך פון די גוף, ס'איז נישט די גוף, אדער עפעס א אספעקט פון עס, וואס דאס איז די שיטה פון מקרה, דעטס וואט איים געטינג טו, ס'קען זיין צוויי וועגן, ס'קען זיין ס'איז סעפרעט פון די גוף, דו ביסט א שלמה זאגן ס'דא א בעטערי וואס מ'לייגט אריין מ'קען עס ארויסנעמען רייט? נישט א עפל פאון וואס מ'קען נישט ארויסנעמען נאר אנדערע פאונס מ'קען עס ארויסנעמען דאס איז איין שיטה, אדער מ'קען עס נישט ארויסנעמען כ'ווייס נישט ס'איז סטאק ס'קען זיין ס'איז אטליסט א סעפערעט זאך, צווייטע שיטה זאגט ניין ס'נישט קיין סעפערעט זאך בכלל ס'איז די גוף, נאר וואס הייסט די גוף? א גוף קען דאך אויך צוטיילן אין אסאך פארטס מ'קען זאגן וואס ער זאגט לויט אים קען נאר זיין איין זאך קען זיין ס'קען נאר זיין די. א מקרה וועגן די גוף ס'איז א עקסידענט אזוי ווי אונז האבן געלערנט באריכות וואס מיינט א עקסידענט, סאמטינג עבאוט איט, די ארגענעזעישן, די חושים, די בלוט, די וואס ער געט א ליסט פון וועגן וואס מ'קען עס ס'קען זיין, ועל כל פנים עפעס וואס איז בעיסיקלי די גוף, סאו אין אדער ווארדס אז די גוף שטארבט שטארבט דאס אויך, דאס איז זיכער, אבער די מער אימפארטענט פארט איז נישט אזוי וויכטיג, די מער לומדישע פארט איז אז ס'איז אים, ס'איז. א בחינה פון דעם וואס מ'רופט א בחינה, די ווארט בחינה דעטס ביי די וועי וואט איט מיענס, א אספעקט פון פון דעם, זאגט ס'איז נאר א בחינה מיינט ס'איז נישט עפעס א סעפערעט זאך, ס'איז א בחינה פון יענע זאך, יא ס'איז עפעס א אספעקט אדער א בחינה קען זאגן מ'קוקט עס אן פון איין זייט זעט עס אזוי אויס, עפעס א זייט דערפון אדער א וועג פון עס מסביר זיין און אזוי ווייטער, און דאס איז איין זאך וואס ס'קען זיין, און דאס איז. נישט אזא צודרייטע זאך צו זאגן, דזשאסט סאו יו אנדערסטענד, דעטס עקטשעלי איף יו העוו דיס איידיע איט קאוד העלפ יו אין א לאט אוו דיפרענט טינגס, למשל, אונז גייען נישט אנקומען צו דעם היינט, אבער למשל אריסטאטל און די רמב"ם וואס איז געגאנגען מיט אים און אסאך צדיקים וואס זענען בעיסיקלי אנגענומען זיין טעאריע, האט בערך אזא טעאריע, סא מיט אנדערע ווערטער, הגם ס'קען זיין אז ס'דא עפעס יא א פארט וואס בלייבט נאכן שטארבן, דאס איז שוין קאמפליצירט, אבער על כל פנים די לומדות דערפון, איז זיין טעאריע איז בערך אזוי, ער האלט נישט אז ס'דא וואס אונז רופן דואליזם, בזמן הזה הייסט דאס דואליזם, ס'דא צוויי. באופן כללי איז פלעטא און אסאך אנדערע אלט האבן געהאט אזא שיטה, מ'קען עס רופן נישט דואליזם וואטעווער, מאניזם אדער איין איין זאך, נאר וואס? איין זאך איז נישט אזוי פשוט, איין זאך קען צעטיילן, קענסט קוקן מצד דעם, קענסט קוקן מצד יענץ, קען זיין אז די אספעקט בלייבט יא, עס קען גיין צו, מ'קען, עס קען זיין אסאך קאמפליצירטע זאכן, אבער הצד השווה שביניהם איז נישט עכט דא צוויי סארט זאכן, וואס מ'רופט סובסטענס דואליזם, ס'איז צוויי אנדערע סארט זאכן, איין אדער צוויי זאכן בכלל, צוויי שטיקלעך, איין שטיקל נשמה, איין שטיקל גוף, ס'איז דא די גוף, די, אדער מ'קען זאגן די מענטש, די לעבעדיגקייט שבמענטש הייסט מענטש, עפעס אזא סארט זאך, אדער אריסטאטל זאגט די צורה פון די מענטש הייסט מענטש, וואטעווער עקזעקטלי צורה מיינט. און דאס איז איין איין סארט איין סארט טעאריע וואס קען זיין, עס מאכט א גרויסע חילוק ווייל די סארט טעאריע האט אסאך העז א לאט גאואינג פאר איט, ווייל צו זאגן אז עס איז צוויי פארטס קומט ווערט אסאך וויערד זאכן, ווי אזוי קאנעקטן זיי זיך די צוויי פארטס, וואס געשעהט, ווי גייט עס, ס'איז דא א גרויסע. איין מינוט, איך רעד נישט פון זעהן, איך רעד נישט פון זעהן, זיי האבן גארנישט געזאגט וואס מען זעהט, זיי האבן געזאגט אסאך.

אונז פארשטייען אז עס לעבט, אונז פארשטייען נישט אז עס איז די זעלבע זאך ווי אז עס איז בעצם א לעבעדיג מענטש, עס איז בעצם א באנטש פון טויטע זאכן וואס פארן צוזאמען. ניין, עס איז דא עפעס לעבעדיגקייט, אבער צו מחדש זיין עפעס א נייע סארט יש, עפעס א נייע סארט זאך, דאס איז א קאמפלעט קאמפליקעיטעד זאך און ס'ליעדט צו אסאך פראבלעמס, עד היום הזה האט מען נישט געסאלווט פשוט די פראבלעמס, וכדו', איך קען נישט, איך זאג נאר אז עס איז דאס איין וועג און. לויט ווי ר' סעדיה גאון פארשטייט עס מאכט עס טאקע נישט קיין סענס, אזוי האבן מיר גערעדט נעכטן, אבער ס'דא אנדערע וועגן עס פארשטיין, דעטס אלל איים סעינג, ס'דא אנדערע וועגן פארשטיין דאס אז ס'איז איין זאך, אבער ס'איז מער קאמפליצירט וואס מאכן יא סענס, און ס'קען נאכאלץ זיין אז זיי מאכן סענס. שוין. מ'קען עס רופן א פראפערטי, איך גיי נישט אריין יעצט אין די פרטים. יעצט, ס'דא נאך צוויי וועגן, דאס איז אונז מער נוגע פאר היינט, דאס האבן מיר באמת געלערנט נעכטן, מ'דארף זיך אפפרעגן, ר' סעדיה גאון, מיר גייען בקיצור זאגן וויאזוי ר' סעדיה גאון האלט אז ער פרעגט אפ די שיטה אז ס'איז איין אספעקט פון די גוף, אבער על כל פנים, ענד דעטס גאנא האוו טו בי טרו אויב ס'איז א גוטע טענה גייט מען זיך דארפן אן עצה געבן מיט די טענה און לכל הדעות רייט? דעטס די פוינט אוו פיינדינג פראף'ס מען דארף יעדע איינער דארף זיך אן עצה געבן מיט דעם. אנדערע אפשען איז אז ס'איז צוויי זאכן ס'איז דא נשמה און ס'איז דא גוף יעצט די צוויי זאכן רייט קענען זיין צוויי סארט זאכן דאס איז ווערי אימפארטענט און אימפארטענט אטליעסט רב סעדיה גאון גייט נישט מאכט נישט קלאר די חילוק דאס איז א חילוק וואס איז ווייטער נישט אין רב סעדיה גאון קלאר קען זיין ער האט עס נישט געהאלטן קען זיין ער האט עס נישט פארשטאנען קען זיין ער האט נישט געקערט. עקטשועלי עס איז נישט קלאר אין רב סעדיה גאון די די חילוק. די חילוק די צוויי זאכן איז ס'קען זיין אז די סעפערעט זאך וואס די אנדערע זאך וואס הייסט די נשמה איז א גשמיות'דיגע זאך, וואטעווער דעט ווארד גשמיות מינס, באט א באדי א גוף עפעס א זאך וואס טעארעטיקלי נעמט עס אויף פלאץ און ספעיס און צייט און אזוי ווייטער, אדער קען זיין אז ס'איז נישט קיין גוף. רייט, אף קאורס דיס איז גאנע בי תלוי איף יו ביליוו דעט דער אר סאטש טינגס, מען דארף קודם האבן א מעטעפיזיק וואס האט פלאץ פאר זאכן וואס זענען נישט קיין גוף, הגם עס איז נישט קיין נאטינג ראנג וויט דעט סא צו דאס דארף מען זיין א געוויסע הקדמה פאר דעם, על כל פנים דאס איז זייער וויכטיג און אף קאורס דער איז א ביג דיפרענס קאוז דזשאסט טו בי קלעיר א גרויסע פראבלעם וואס איז דא פאר דואליזם שיטות איז אז מען דארף נאכדעם מסביר זיין וויאזוי קאנעקט זיך די צוויי זאכן א נשמה מיט א גוף זענען צוויי טאטעלי אנדערע סארט זאכן. עס איז וויאזוי ווי ווערט געמאכט די שידוך צווישן זיי אזוי ווי די רמ"א זאגט ומפליא לעשות יא גראדע ער מיינט נישט דאס אבער לאמיר זאגן ער וואלט דאס געמיינט איז חיבור איז א פלא ניין ער מיינט נישט דאס אבער דאס איז א גרויסע פלא האט ער רעדט פון א עטליסט די מקור פון די איידיע איז א גשמיות'דיגע טיארי וואס איז געווען אבער על כל פנים ס'איז א גרויסע פלא ווי אזוי און קאנעקט זיך עס, וויאזוי א שייכות האט א גוף מיט א נישט גוף, וויאזוי וויאזוי רעדן זיי זיך צונויף בכלל, ס'איז א גרויסע פראבלעם, ס'איז נישט דווקא א פראבלעם, אבער ס'איז א פראבלעם. חיות פון די גוף באלאנגט ווי די. דיפענדס וואט יו מין חיות אוו די גוף, דיפענדס האו יו האו יו. הארץ וואס קלאפט. ניין ניין, די הארץ וואס דאס קלאפט. בהמה, למה נישט. עקזעקטלי, נאו די סעם קוועשאן ביי בהמות אלסאו, ס'איז נישט. א מענטש האט נאך זאכן, מ'דארף מסביר זיין, חוץ פון דעם וואס די הארץ קלאפט, דארף מען מסביר זיין אזוי ווי מ'זאגט פריער האט מידות און און צדקות און אזוי ווייטער, אבער ס'איז די סעם פראבלעם. די אלע זעלבע דריי שיטות קען מען זאגן אויף א בהמה אויך אויב מען וויל. קען זיין ס'מאכט נאר סענס איינס פאר מענטשן און איינס פאר בהמות אזוי ווייטער אבער אבער די בעיסיק פראבלעם איז די זעלבע ביי בהמות. עניטינג אלייוו, א פלענט אלסאו, עניטינג אלייוו, עטליעסט דעטס האו אריסטאטעל סעיס. ס'איז א חידוש פון אים אביסל אבער איך גיי נישט אריין. באופן כללי אלעס וואס איך האב עס מסביר געווען וואס איך האב מסביר געווען די שכל איז אמת פאר בהמות אויך. נישט די פארט פון מידות און מוחין אבער די פארט פון די פארט פון לעבעדיגקייט איז אמת אפילו פאר א גראז. יעצט, און אויב די בהמות פארט איז גשמיות, איך זאל זאגן, אויב ס'איז א גשמיות'דיגע זאך האט מען נישט די פראבלעם, אדער נישט אזא שטארקע פראבלעם, מ'האט אפשר א קליינע פראבלעם אבער ס'איז נישט אזא, ס'איז דא אנדערע פראבלעמען, אבער נישט די פראבלעם, אויב ס'איז א גשמיות'דיגע זאך, ס'גייט ערגעץ, איך ווייס, ס'איז א קליינע גשמיות'דיגע זאך, ס'פליעט אוועק, ווען מ'שטארבט בלייבט עס נישט, ס'פליעט אוועק, ס'גייט צוריק ווערעווער ס'קעים פראם, און שוין, זיי האבן נישט קיין פראבלעם, די אינטעראקשאן פראבלעם, המכונה אינטעראקשאן פראבלעם, אויף ענגליש, די פראבלעם וויאזוי די. און נישט באדי, די נישט גוף זאך קען רעדן מיט די גוף, דאס איז נישט דא, אויב ס'איז א גשמית'דיגע זאך, סאלווד די פראבלעם, ס'קען זיין ס'דארף נאך אסאך פראבלעמס, סאו אין א סערטען סענס איז דאס די מיטל וועג, אויב מ'וויל מערסטע שכל'דיג, אויב ס'איז פראבלעמאטיש איז אז ס'איז איין זאך, אביסל ווייניגער, אביסל ווייניגער שכל'דיג אז ס'איז צוויי זאכן, אבער ביידע זענען א גוף, און ווייניגסטע שכל, איי נאו שכל איז נאט די קארעקט ווארד, אף קאורס, ווייל ס'איז שכל'דיג, אבער ס'איז נישט אינטואיטיוו, נישט אזוי נענטער צו עקספיריענס.

לייט קען מען אבוויעסלי זעהן, מען קען עס נישט כאפן, מען קען עס נישט טאפן למשל, סאו עס איז עפעס זייער איידעלע גשמיות, רייט? מ'קען אפילו זאגן מער איידעלע זאכן. קען מען אויסזאגן איידעלע זאכן וואס מען קען נישט זעהן?
אדער מענטשן וואס טראכטן, וואס טראכטן וועגן וועגן וועגן ספיריטשול טראכטן געווענליך וועגן פילינגס, אדער א פענסי ווארט עקספיריענס, וויטש איז טאטעלי גשמיות אבוויעסלי, רייט? כ'מיין צו זאגן אין די לעוועל פון מענטש, אין די לעוועל פון פון דברים גשמיים און נישט גשמיים איז עס טאטאלי גשמיות, איך קען נישט פון די עק מענטשן וואס האלטן עקטשעלי פון די חילוק פון גשמיות און און נישט גשמיות, און באדי און נישט באדי, א פילינג איז טאטאלי א באדי, באט עקארדינג טו אלמאסט עוועריוואן דעט איי רעד דער'ס נאובאדי דעט סעיס פילינגס דעט אר נאט. טראכטן איז איז גשמיות?
טראכטן נישט, טראכטן איז אנדערש ווי פילינגס. ניין, טראכטן איז די זעלבע ווי פילינגס. האלא האלא. ענק זענען נישט געווען ס'א גאנץ געווען א גאנצע שיעור וועגן דעם, כ'ווייס נישט ווען, א יאר צוריק. חברה, טראכטן און פילינגס זענען צוויי אנדערע זאכן. טראכטן, אוי, רוב מענטשן טראכטן נישט, זיי האבן נאר פילינגס, האסט נישט קיין פראבלעם. אגעין, וואס מיינט מיינט רוב מענטשן טראכטן? מען מיינט פילינגס? סאו, ס'איז בסדר. אבער די פאר מענטשן וואס טראכטן ווייסן אז טראכטן איז נישט די זעלבע ווי פילינג. אקעי.

נישט גוף, וואטעווער די, איי דאנט נאו די ווארד, ער ניצט גראדע די ווארט רוחני, דזשאסט טו בי קלער, באט די קוועשאן וואט די ווארד רוחני מיענס, רוחני איז סתם א ווארט, די ניצן די ווארט רוחני פאר אינו גוף איז עקטשעלי נאט טרו, היסטאריקלי, ס'איז א נייע זייער זייער נייע אנטוויקלונג, ס'איז אמאל חוקר געווען אין עפעס א אנדערע קאנטעקסט מיט אפאר אידן, רוחני מיינט נישט נישט גא נישט באדי, רוחני דזשאסט. רוחני איז ספיריט, רוחני קען מיינען אזוי ווי ווינט, לופט, לופט איז נישט לופטיג, רוחניות מיינט לופטיג, אקעי? אז איינער רעדט פון רוחניות דאס טייטש טראכט אין קאפ לופטיג, אקעי? לופט איז אויך, קענסט עס פילן? יא אביסל, איך ווייס נישט, עפעס נישט, עפעס נישט אזוי גיי, עפעס נישט אזוי גראב ווי א שטיקל סושי, אמת? איך זאג דיך אז רוחני דארף נישט מיינען איז נישט די היפך מגשמי, זיכער נישט, ס'איז דא מפורש לשונות אין די כוזרי און אין רב סעדיה גאון עצם גשם רוחני. תנך הייסט שוין רוח, רוח השם הייסט שוין הייסט שוין א ווינט, רוח השם טייטש א ווינט. אדער א ספיריט, א רצון, די רמב"ם האט א גאנצע, די רמב"ם האט דריי מובנים פון רוח און וואס עס קען מיינען. אבער ס'מיינט נישט רוח אין די סענס אוו לא גוף, ס'קען מיינען, ס'קען מיינען אסאך זאכן אבער לאו דווקא די ניגוד פון, די דואליטי פון רוח און גשם דאזענט עקטשעלי עקזיסט נישט אין, נישט אין די חומש, זיכער נישט.

צו מיינען באדי אין די אריסטאטעליען סענס, ער זאגט פון וועלכע פסוק ער האט עס גענומען אבער עס איז נישט ווייל ס'דא א פסוק אין דניאל וואס גשם מיינט די גוף, די גוף פון א מענטש, האט ער געטראכט גוף באופן כללי קען מען רופן גשם באט ער זאגט קלאר ער איז יעצט מחדש געווען סאו מ'קען נישט ס'איז שווער מכחיש צו זיין, און רוחני האט ער זאגט ער אויך נישט דארט סאו ער נוצט די ווארט רוחני אבער נישט אין די סענס וואס אונז נוצן עס סאו דאס מוז זיין אפילו שפעטער פון אפילו שפעטער פון אבן תיבון ממש פון די אחרונים און די ראשונים וואס נוצן די ווארט רוחני כמעט אלעמאל ווען זיי נוצן די ווארט רוחני מיינען זיי דווקא א זאך וואס עקארדינג טו די ריעל הגדרה וואלט מען געדארפט רופן גשמי, ס'קען זיין אז רוב מענטשן וועלן זאגן רוחני מיינט יענץ, אבער מ'וואלט געדארפט געטן די סענס אוו א באדי, אין די דעפענישן אוו א באדי, ס'איז א באדי, ס'נעמט אויף פלאץ, און ס'האט דריי דיימענשאנס, ס'איז א באדי. נאר וואס? ס'איז אזוי ווי מ'זאגט א לופטיגע באדי, א מלאך, נישט א מלאך, א שטערן וכדומה, ס'איז נישט קיין. פארשטייסט? שוין. מע, איך האב שוין געזאגט, מיין זוהן'ס דזשאוק איז אמת. מיין אינגל איז געגאנגען אין חדר און דער רבי האלט אין איין זאגן ווען ער פארשטייט נישט עפעס, עס איז העכערע זאכן. האבן די קינדער אנגעהויבן צו זאגן אז די לבנה איז א העכערע זאך. קוק, ס'איז העכער. עקארדינג טו רב סעדיה גאון דעטס עקטשעלי ליטערלי טרו. ס'איז העכער אין זיין סענס, ס'איז טאקע העכער, ס'איז געמאכט פון עפעס א מער איידעלע סארט זאך, אבער ס'איז גשמי. סאו, יו אנדערסטענד? מ'קען עס פארשטיין אין אנדערע ווערטער, אפשר שווערער צו פארשטיין, איך ווייס נישט. בקיצור, דאס איז, דאס איז די דאס איז די נקודה, סאו דאס איז די טרי וועיס וויטש ווי קען אנדערסטענד, ווערי אימפארטענט, די בעל די עיקר בעל השיטה פעימעסלי אז די נשמה איז א רוחניות'דיגע זאך טאטעלי דיפרענט איז הרב הצדיק ר' פלעטו, און ער איז די זייער קלאר אין די אין די שיטה, און אריסטו איז מפורש כמעט מחולק מיט דעם אין די סענס אדער מאר קאמפליקעיטעד אבער על כל פנים. און נאך פלעטו אלע מינע צדיקים וואס האבן געגאנגען מיט זיין וועג אין פארשידענע וועגן, ער איז אויך דער מחבר פון דער שיטה, דזשאסט טו בי קלער, נאך א זאך וואס אונז דארפן לייענען, אבער וועסט ליינען פלעטו וועסטו זען אז ער איז אויך דער מחבר פון דער שפראך וואס שטייט אין חובת הלבבות און חסידישע ספרים אז די נשמה איז ער רופט עס אין דזשעיל, אדער אין ליטערלי אין דזשעיל, אדער אין גלות אין די גוף, רייט? דאס מאכט נאר סענס אויב ס'איז א אנדערע סארט זאך, רייט? אביסל א איידעלע זאך, אקעי, איך ווייס, ס'פאסט יא, ס'פאסט נישט. זיין איידיע איז נשמה באלאנגט נישט דא, ס'באלאנגט אין הימל, ס'באלאנגט, הימל איז נאט א פלעיס, רייט? ס'באלאנגט אין עולם הנשמה, כאילו עולם, וואטעווער, הנשמות, און נעבעך ס'איז סטאק אין די גוף און ס'איז א פראבלעם און מ'דארף, מ'דארף לערנען אסאך מאמרי חסידות פארוואס די נשמה איז אראפגעקומען אין די גוף און אזוי ווייטער. די גאנצע איידיע איז, עטליסט אין די היסטארי אוו פילאסאפי איז עס פלעטא'ס איידיע, קען זיין ס'איז, כ'זאג נישט אז ער האט עס אויסגעטראכט, אלעס איז אלטערע איידיעס, קען זיין אז אין די חומש האט שוין געוואוסט דערפון, איך גיי נישט אריין אין די היסטאריע, כ'זאג נאר אז ער איז די גרויסע בעל השיטה און ער דיפענדט עס און ער ברענגט הוכחות און אזוי ווייטער. דאס איז נישט די שיטה פון רב סעדיה גאון עטליסט, און ס'איז אויכעט זייער שווער צו זאגן אז ס'איז די שיטה פון. די פסוקים און די מאמרי חזל וואס אזוי ווי אונז גייען זעהן עפעס אינצווישן עפעס איינע פון די מיטל שיטות שטימען אסאך בעסער מיט פשט וואס אונז ווייסן פון פסוקים און פון מאמרי חזל. אונז טרעפן נישט למשל אין קיין איין פלאץ אין חזל אז ס'איז עפעס א טראגעדיע אז די נשמה איז אין א גוף. ס'איז א ווערי נעטשרעל טינג. זיי זענען נישט זיי וויינען נישט וועגן דעם. זיי זענען נישט צובראכן וועגן דעם. די נוסח אז די נשמה איז אין דזשעיל קענסט טרעפן אין חובת הלבבות, קענסט טרעפן אין און אזוי ווייטער. רעדן יא, זיי רעדן יא, די נשמה און גוף איז, אוט אוו אלל די נושאים וואס אונז רעדן, די נשמה און גוף איז די וואס חזל רעדן וועגן די מערסטע. כ'מיין, קען מעיין זיין. כ'האב נישט סטעיטמענטס, כ'האב ליב צו מאכן סטעיטמענטס. אבער אין חזל טרעפט מען נישט די סארט שפראך, מ'טרעפט עס נישט. אקעי. זאג נאר אז ס'איז. אונז האבן שוין גערעדט וועגן דעם באריכות ביי און מפורש דער רמבן זאגט איך בין נישט מחדש גארנישט איך האב שוין גערעדט וועגן דעם לג בעומר א גאנצע שיעור אקעי יעצט קומט צוריק צו וואו אונז האלטן אקעי סאו די זאגן ניין ניין פארקערט גיהנום גיין שטימט אסאך מער מיט שיטה נאמבער זירא וואס איך האב געזאגט דער מענטש גייט אין גיהנום דער רמבן פרעגט דאך שוין די קשיא אויב די נשמה איז א רוחניות'דיגע זאך קען עס נישט גיין אין גיהנום ווייל גיהנום איז א פלאץ

וואס איז וואס איז גיהנם גן עדן?
און באלד אנגעבן אויב ס'איז נישט די אלטימעט זאך, זיכער נישט די אלטימעט זאך לויט קיין שום שיטה, קיין שום אידישע שיטה וואס איך ווייס איז נישט די אלטימעט זאך.
יא אבער עולם הבא עולם הבא שטייט גיהנם גן עדן? אין די משנה שטייט בפני גיהנם בפני גן עדן אדער שטייט עולם הבא?
עולם הבא מיינט גן עדן? יא. יא יא יא.
צדיק נאו נאו.
יא עולם הבא מיט חזל מיינט אלעמאל תחית המתים.

און זייער קלאר אז די דריטע שיטה וואס איך האב יעצט געזאגט איז זייער אנדערש פון אלע אנדערע דריי שיטות דא יו קענאט קאנפיוז איט איטס קעטעגאריקלי דיפרענט און שומער און דעט ליעדס טו דיס ביג פראבלעם קאלד די אינטעראקשען פראבלעם מ'קען עס פארענטפערען די מקובלים פרעגען די קשיות זיי האבן תירוצים אבער עס איז א גרויסע קשיא און אזוי ווי די רמבן זאגט דעמאלטס האט מען א ריזיגע קשיא די רמבן איז חולק אגעין איי דאנט נאו אקארדינג טו מי ער איז חולק אויף די שיטה וועגען דעם ער זאגט נישט אזוי סאו מען קען זיך מוטשען און ברעכען קאפ אבער די רמבן זאגט רבי לעבן אויב די נשמה איז א עפעס א זאך וואס האט נישט האט נישט קיין פלאץ אין אדער ווארדס איטס טאטעלי נאט א גוף. איז דו ביסט מכחיש אלע מיני מאמרי חזל אין מסכת שבת און אנדערע פלעצער וואס זאגן אז דער גייט ס'גייט צו גיהנום און דער גיהנום איז אזוי און אזוי גרויס און אזוי און אזוי הייס וכו' דיס אלל דיס איז ראנג אקארדינג טו דעט אנד דערפאר איט קענט בי. מפורש רמבן אין שער הגמול סאו עס איז זייער קלאר דאס איז א סתירה און דער רמבן אפילו כ'זאג דער רמבן אין תורת האדם זאגט לויט דעם דארף מען נישט וויינען ווען א מענטש שטארבט הגם ס'דא א רמבן על התורה וואס זאגט מפורש טאקע וועגן דעם דארף מען נישט אזויפיל וויינען, שוין, זיי האבן נאך א סתירה פון די רמבן, און לייג עס צוזאם מיט אלע אנדערע סתירות אין רמבן, אבער כל פנים שער הגמול זאגט אז די שיטה פון סאקראטיס אז מען דארף זיין העפי ווען מען שטארבט איז שטותים, ווייל די תורה האלט נישט אזוי, די גמרא הייסט הלכות אבילות, ממילא דארף מען נישט זיין העפי, ביי די וועי די מחלוקת האבן מיר גערעדט וועגן דעם, אז ר' שמעון בר יוחאי האלט ווי סאקראטיס, דרך אגב די מחלוקת צו מען דארף וויינען ווען די בית מקדש איז חרוב איז די שטותים, די זעלבע מחלוקת. כמעט שטייט שוין נישט, און אפילו רבי שמעון בר יוחאי האט יא געוויינט אבער די חסידישע ספרים האבן שוין געכאפט אז אויב אלעס איז די נשמה, דען די בית מקדש די גשמיות'דיגע בית מקדש הו קעירס אבאוט איט? אה, די רוחניות'דיגע בית מקדש איז אויך חרוב געווארן דעמאלטס, סיריעסלי א רוחניות'דיגע בית מקדש חרוב וואס מיינט דאס? ס'איז די קליינע די גשמיות'דיגע בחינה פון די רוחניות'דיגע בית מקדש אפשר, אבער די מער רוחניות'דיגע בחינה פון די בית מקדש של מעלה איז זיכער נישט חרוב ממילא תשעה באב איז נאר א גוטע צייט צו זיין פרייליך ווייל מ'טראכט פון די בית המקדש של מעלה וואס איז גאנץ און אזוי ווייטער, דאס איז וואס שטייט אין ספרי תלמידי בעל שם. עס איז גוט, ס'איז אלוועיס גוט טו טינק אבאוט בית מקדש. ס'שטייט בפירוש, נישט איך האב מיר דאס מחדש, זיי זאגן בפירוש אז די רוחניות'דיגע אספעקט איז נישט שייך חרבן, זיי זענען נישט די איינציגסטע וואס זאגט דאס, סתם א פריערדיגע ווארט, אבער אין חסידישע ספרים שטייט עס זיכער, אז נאר די גשמיות'דיגע פארט וואס איז חרוב געווארן, און ס'אפילו ס'דא חסידישע, שארפע חסידישע ספרים וואס זאגן, כ'ווייס נישט אויב ס'שטייט בפירוש, אבער בפירוש שטייט זיכער אזעלכע זאכן, אז מ'דארף זיין העפי אז אויס מיט די גשמיות'דיגע מענטשן וואס דארפן עפעס א גראבע בית המקדש דארט אין אולד סיטי. קאצקער רבי וואלט עס געזאגט אבער וועסט נישט טרעפן פונקטליך איך זאג עס וואס ער האט געמיינט אדער וואס ער האט געזאגט און מען האט נישט אראפגעשריבן פונקטליך. זייער העפי דערוועגן. משוגע. אה דיין גאט דארף עפעס א גאלדענע א גאלדענע דאס דארף ער? סיריעסלי? פריי דיך אז מען האט עס פארברענט. באש הצתה ובאש עתיד לבנותה און דעטס די האול רמז. אקעי אש איז אויך גשמיות אבער א רמז. דאס איז שטייט נאך סיריעס דאס איז די זעלבע שיטה אז די גשמיות'דיגע וועלט איז נישט וויכטיג. און חבד זענען געגאנגען קעגן, זענען געווארן צוריק ליטוואקעס, מען וואלט זאגן אז די גשמיות'דיגע וועלט איז וויכטיג ממילא חזר הדין און געווארן צוריק ליטוואקס, אבער דאס איז די רעד חסידישע רעדע ביי חובות הלבבות שיטה און אזוי ווייטער דעטס ווערי ווערי אבוויעסלי דיס איז וואט איט ליעדס טו, ווארייט די חסידישע אידן טראכטן אזוי, כ'מיין צו זאגן איך נישט זיי זאגן נישט ארויס, איך האב איך מיין איינע פון מיינע דזשאבס איז צו מסביר זיין וואס מענטשן מיינען ווען זיי זאגן זאכן, ניין? אז קיין קיינער האט נישט נישט קיין מנהג, קיין אידישן מנהג צו זיין קלאר.

דאס איז די דריי שיטות. יעצט, איך וויל אביסל פארזעצן, איך גיי ממשיך זיין אביסל ר' סעדיה גאון אינווייניג. סאו, די ווייניגע איז דאס איז די, דאס זענען די דריי שיטות. סאו יעצט, אונז האלטן דא בערך, ר' סעדיה גאון איז געגאנגען אויף די ערשטע שיטה, איך דארף זאגן בקיצור וואס ער זאגט, און קום מיך סטאפן אויב ס'מאכט נישט קיין סענס. ער זאגט בקיצור אזוי, אונז האלטן דא בערך, און מ'זעט די ערשטע שיטה איז אז די נפש איז א פארט פון די באדי, אדער. עקסידענט אוו די באדי. און ער האט געגעבן נאך צוויי צוויי ריזענס פארוואס דאס קען נישט זיין, פארוואס די שיטה איז נישט איז נישט ריכטיג. לאמיר פרובירן ממשיך צו זיין דא. אונז האלטן דא, איך ווייס איך קען קאן נישט עניוועיס די קוקסט נישט אריין עניוועיס סאו איך וועל נענטערס אריין קוקן פאר דיך. איך האב צופיל מפרשים דא. זאגט ער אזוי דאס קען נישט זיין, מיר זאגן וואס ער זאגט.

מידות רעות, וואטעווער, מידות שכליים, עקשאנס, זייער גרויסע מענטשליכע זאכן, וואס מ'קען זיך מתבונן זיין אז זיי זענען זייער גרויס, א מענטש קען פארשטיין די גאנצע וועלט, חכמה גדולה, ער קען פארשטיין אלע אלע מיני וועלטן, ער קען קען טוהן געוואלדיגע זאכן און אזוי ווייטער, רייט? דאס דארף קענען פיטן אויף וואטעווער די נפש איז, דאס איז וועיר איט העז טו פיט, ס'דארף אריינפיטן אין דעם, יא, כ'רעד גשמיות'דיגע משלים, עס דארף, ס'דארף קענען, דאס דארף זיין די די סאבדזשעקט פאר יענץ, יעצט, איט סימס טו בי וויערד צו זאגן, דיין נשמה ווערט, די האסט א גרויסע נשמה, אט א מענטש, א גרויסע, א גרויסע מענטש האט א גרויסע נשמה, רייט? נישט א גרויסע באדי, דעטס נאט אינטערעסטינג. און וואס מיינט א גרויסע נשמה? עס מיינט צו זאגן, אז די צוזאמשטעל פון דיינע אלע אייברים מיט חושים איז עפעס מוצלח. ס'איז סאמטינג ראנג וויט דיס, וויט סעינג דיס, דזשאסט ווען איי סעי איט, סאונדס ראנג. ס'איז שווער צו גלייבן אז. א עקסידענט איז סאמטינג דעט בעיסיקלי דאזענט עקזיסט, יו העוו טו רימעמבער דזשאסט סאמטינג סאמטינג אבאוט סאמטינג עלס, יעצט דארפסטו געדענקען אז די גרויסע זאכן וואס מ'רעדט וועגן די מענטש, די חכמה און מעשים און תיקון העולם וואס ער זאגט, דאס זענען זאכן וואס זענען באלאנגען נישט פאר די גוף, ס'איז באלאנגט פאר וואטעווער די נפש איז, ס'באלאנגט צו יענץ. יעצט צו זאגן אז נפש איז גארנישט, יעצט פאלט עלס אדורך אין א סערטען סענס, ווייל ווי גייסטו דאס לייגן? די די מ'קען אזוי זאגן, איטס ווערי, איט ביקאמס ווערי, דערס סאמטינג וויערד אבאוט סעיאינג א מענטש איז דזשאסט א באנטש אוו. א באנטש אוו עטעמס ענד סטאף ארגענייזד און העפענס טו בי אין א סערטען וועי, און דעי מענטש איז ממש ס'דאך מבחר הבריאה, איז דעפענעטלי נאט די, איף דיס שיטה איז טרו, איטס נאט די מבחר הבריאה בעיסיקלי. אסאך מענטשן גלייבן אזוי. יא, באט דעמאלטס איז טאקע נישט די מבחר הבריאה. דען איז דען די, די יומעניטי איז נאט אינטערעסטינג, ס'טאקע נישט אמת. וואו די, באט מיר זעען דאך יא אז מענטשן טוהן עפעס מער וואס רוב אנדערע זאכן טוהן, אטליסט הי טינקס דעט דיס איז סארט אוו א זאך וואס מ'קען זעהן, ס'נישט, נישט עפעס געקומען ווייל משה רבינו האט מיר געזאגט, שטייט גראדע נישט אין די תורה דאס. זשאסט טו בי קלער, נאך א זאך וואס שטייט נישט אין די תורה. ס'שטייט נישט אין די גאנצע תורה אז די באשעפער וועלט האט באשאפן וועגן מענטשן. ס'איז אויך א שכל, ס'איז א פילאזאפיע, זיי קומען פון טראכטן, קוקן אז קוק דער מענטש, ער איז די באס, און ער איז די קלוגסטע, און ער איז די בעסטע, און אלע מעלות, שמעוני חכמים קומען קוקן די פריערדיגע מאמר, אז ער לייגט אראפ אלע מעלות פון דעם מענטש. און דאס סאמהאו שטופט נישט ארויף אויף די זאכן. און הכי נמי, די וואס האלטן נישט דאס, זשאסט טו בי ווערי קלער, און איך גיי דיר זאגן. זאלסט וויסן וועגן ווער האט ליב צו פרעגן וואס די היינטיגע מענטשן. אזוי שטייט אין דיין תורה? וואו שטייט? שטייט ער גייט חרוב מאכן די מענטשן. שטייט מפורש. יא יא, די מענטשן און די אנדערע זאכן האבן געזינדיגט, יא. שטייט מפורש. שטייט יא. שטייט נישט ער גייט חרוב מאכן, וואס איז דער חרוב מאכן? נאר די לעבעדיגע זאכן, נישט חרוב מאכן די וועלט.

מענטשן לעבן דאך על האדמה, אדם נברא על האדמה, ס'איז זיין הויז, ער און זיין הויז אויך. ס'שטייט נישט גארנישט וועגן בהמות וחיות וואס האבן נישט מיט מענטשן, ס'שטייט וועגן די וואס האבן מיט מענטשן, פשטות, איך זאג, וואס הייסט? כל היקום שטייט דאך אויך ס'אויך נישט. יקום מיינט נישט די יוניווערס, ביי די וועי דעטס א ווערי מאדערן טערם, רייט? יא, אבער ס'איז קלאר ס'מסתם אלע חיות. יקום אשר ברגליהם אזוי ווי ס'שטייט אין פרשת קרח, רייט? ס'מיינט נישט אלע חיות, ס'קען זיין אז על פי פשט קען איך, דאס איז שוין א אנדערע חקירה. ס'שטייט נישט, נאכאמאל, דו זאגסט שוין פשט, ס'קען זיין, לאמיר שוין זאגן אז דו ביסט גערעכט, אז די מבול איז חרוב געווארן די גאנצע וועלט, איך האלט אז עס שטייט נישט אזא זאך, אבער לאמיר שוין זאגן אז דו ביסט גערעכט, עס שטייט נישט אז עס איז וועגן די מענטש האט געזינדיגט ווייל די מענטש איז שולדיג אויף יעדע זאך, דעט פארט דאזענט סעי, דעט יו אר דזשאסט פוטינג אין ווייל דו טראכסט עס. די פארט שטייט נישט, אפילו דאס קען מען זיך מתווכח זיין, דאס בין איך מסכים אז עס איז א ריכטיגע, איך ווייס נישט פארוואס, עס איז א ריכטיגע וויכוח אין פשט צו עס איז חרוב געווארן די גאנצע וועלט אדער נישט נאר פארט אדער וועלכע פארט און אזוי ווייטער, די בערג זענען נישט חרוב געווארן, רייט? עס איז געבליבן בערג, רייט? דאס איז די מסקנא. ס'איז אפילו געבליבן ביימער וואס האבן זיך געקענט אליינס צוריק פלענטן נאך די מבול וואס די יונה זאל קענען נעמען, רייט? נישט פון גן עדן, לויט די מדרש איז גן עדן, על פי פשט איז פון ווערעווער ס'איז געקומען, רייט? סאו ס'איז נישט אלעס חרוב געווארן, אקעי? ס'קען זיין. פלאדד איז, פלאדד איז א מענטשליכע פראבלעם, נאט א פראבלעם פאר די מאונטענס. איטס בערלי א פראבלעם פאר די טריס, טריס זענען דשאסט אנדער וואטער זיי קען גראו, סאם אוו דעם עטליסט, ס'איז א פראבלעם פאר לעבעדיגע זאכן, פאר מענטשן און פאר חיות, פאר פיש איז נישט קיין פראבלעם רייט, פעימעסלי, ס'איז נאר א פראבלעם פאר געוויסע לענד ענימעלס, בעיסיקלי איטס א פראבלעם פאר לענד ענימעלס, אינקלודינג די הומען וויטש איז א לענד ענימעל, אקעי, אבער יעצט קען מען זיך ארגיוען אויף ווי ווייט ס'גייט, אבער על כל פנים די לאגיק וואס דו זאגסט אז וויבאלד א מענטש איז שולדיג אויף אלעס גייט אלעס חרוב און מ'דארף איז נישט דא.

און און און איך ווייס נישט אפילו אין וועמענס טור מאמרי חזל וואס שטייט קלאר, ס'איז בפירוש במובהק א זאך וואס די ראשונים מאכן זייער קלאר, געוויסע ראשונים על כל פנים, רב סעדיה גאון למשל, נישט די רמב"ם איז מפורש מחולק מיט דעם, סאו אויב ס'וואלט געשטאנען א פסוק וואלט געווען שווער צו זיין מחולק, רייט? אהמ. איך דארף נאך לייט. אהמ. איטס וואן אוו דאוז ווייט טינגס. דערס טו ווייט טינגס. יא, טריי איינס אדער וועט עס אויסלעשן די אדער עס אנצינדן יענס, אקעי נעקסט וואן.

פארשטיי נישט, קען זיין אז ס'איז ריכטיג, איך זאג נישט, דו ווילסט זאגן אז ס'איז מסתבר צו זאגן אין פסוק, ווייל פשטות מיינט עס, דאס איז דאך א פאקט אז א מענטש איז שטערקער, דעטס טרו. און די פסוק כאילו איז טאלקינג אבאוט א נעטשורעל טינג, ס'נאט טאלקינג אבאוט א סופערנעטש, רייט? א מענטש קען כאפן רוב בעלי די עיפעקס פרעדעטער רייט? ער קען אלעס עסן, ער עסט אלעס און קיינער עסט אים נישט רייט? מאסט אוו די טיים, עט ליסט. סאו, דאס איז. יא אוודאי, די אייבערשטער האט עס געמאכט, ווער דען האט געמאכט די וועלט? ס'שטייט בראשית, די אייבערשטער האט עס געמאכט.

ווי בין איך אנגעקומען דא? אבער על כל פנים, דאס איז דזשאסט ווערי קלעיר, דעטס וואי איטס גוד טו נאו, איך האלט אז ס'איז גוט אז אזעלכע איז פילאסאפיש, ווייל ס'מיינט מענטשן האבן געזעצן און דאס אויסגעטראכט, אויב מ'זאגט סתם ער גלייבט ווייל ס'שטייט אין א ספר, אקעי, איז דאך סתם א פויל, א פוילע איד, ער גלייבט וואס מ'זאגט אים. ער האט עס געטראכט, ס'איז אים אויסגעקומען אזוי, און פארדעם שטייט דאס אויכעט, מ'קען מייסד זיין אסאך זאכן מיט דעם, באט דעט מעיקס איט בעטער נאט ווארס, אקארדינג טו מי, רייט? ווען איך זאג אלע זאכן וואס ס'שטייען נישט מאך, איך טריי עס צו מאכן בעסער נישט ערגער, יא? ס'איז זייער קלאר, ווייל וואס שטייט איז נישט נישט גענוג גוט. איז נישט גענוג גוט, ס'איז נישט, ס'איז אמונה, ס'איז נישט, ווייזט נישט אז ס'איז שכל'דיג. בקיצור דאס איז דאס איז זיין טענה, דערפאר איז זייער מאדנע צו זאגן אין הכי נמי, דזשאסט טו בי קלעיר, דאס האב איך געוואלט זאגן וועגן דיך, די די די כאילו די דאגמע, סייענטיפיק דאגמע מער ווייניגער וואס איז אנגענומען בתור עיקרי אמונה אין רוב סייענס, איך ווייס נישט ביי די אלע סארט מענטשן, איז טאקע אז ס'נישט דא אזא זאך ווי א מענטש. יו העוו טו רימעמבער דיס, און דאס איז א ביג סתירה אין וועסטערן קולטשור, זייט די צייטן פון דארווין אנווארדס, עט ליעסט זייט די צייטן פון דארווין אנווארדס, אפשר נאך פארדעם, און זיכער נאך פארדעם. פארוואס? ווייל עס איז דא צוויי אמונות, צוויי אמונות וואס יעדע גוי דארף גלייבן, נישט יעדע איד, איך ווייס נישט וואס אידן גלייבן, איך קען זאגן וואס גוים גלייבן. גוים גלייבן אין צוויי קאנטראדיקטארי זאכן, אקעי? איין זאך הייסט יומען רייטס, האסט אמאל געהערט? איינע פון די עיקרי הדת. די איינציגסטע זאך וואס אלע הונדערט און פינף און ניינציג לענדער פון די יו ען קלאמפישט גלייבן אין דעם, צו זיי גלייבן טאקע, זיי זאגן אז זיי גלייבן רייט, סאו ס'אזויווי אני מאמין, אקעי קיינער מאמין גלייבט נישט, מען זאגט יא, סאו דאס איז די עיקרי אמונה, יעדער איז מחויב צו זאגן קיינער אפילו טשיינע אפילו רוסלאנד זאגן נישט, ניין איך בין יומען רייטס דו ביסט יומען פארשטייסט יעדער איינער איז מודה אז יומען רייטס איז די וויכטיגסטע זאך שאלה נאר ווער איז די נאצי, אבער דאס אז מען טאר נישט זיין קיין נאצי מען דארף זיין יומען רייטס דאס איז מוסכם אויף אלע אלע גוים, חוץ פאר אפאר אויבער חכמים ערגעץ אין אינטערנעט אבער באופן כללי איז יעדער איינער יעדער איינער מודה. יא, און נאך א זאך וואס יעדער איינער איז מודה, אדער רוב מענטשן זענען מודה, איז אז ס'איז נאר דא אין די וועלט מעטער. מאטעריאליזם איז מער ווייניגער די שיטה אדער לאו דוקא, ס'איז נישט מפרש, ס'איז מער ווייניגער וואס מ'נעמט אן עס צו זיין די ריכטיגע, איינער פרעגט דיך וויאזוי ארבעט א מענטש, וועט מען זאגן עס איז אזויפיל עטאמס, אזויפיל סעלס, אזויפיל קעמיסטרי און אזויפיל וכו'. רעדאקשעניזם און מאטעריאליזם איז מער ווייניגער. הגם אין פילאסעפי דעפארטמענט איטס נאט, אבער אין ביאלאדזשי דעפארטמענט איז עס מאוסטלי אנגענומען, און אזוי ווייטער. סאו, יעצט די צוויי זאכן שטימען נישט איינע מיט די צווייטע. אויב וואלט איינער געווען א קאנסיסטענט. ווענדט זיך אויב, מ'דארף געטן אלאנג אויב איך בין נישט גענוג שטערקער פון דיך, ווען איך בין שטערקער פון דיך דארף מען נישט, קען איך דיך הרג'נען? ס'איז זייער גוט. יא יא, כ'ווייס, באט איטס איטס אפסייד דאון, פיטער סינגער איז אינגאנצן משוגע, פאלט אויס נישטא קיין שום ריזן צו גלייבן אין מענטש, גלייבסט שוין אין חיות, ביסט אזוי פאני, ביסט גערעכט, נישטא קיין שום חילוק פון א מענטש און א חיה לויט דיר, כ'בין דערפאר קען מען הרגען מענטשן אויך, יא יא, כ'ווייס אז ס'דא מענטשן וואס הארגענען אזוי, אפילו די וואס האלטן אזוי זענען נישט קאנסיסטענט, כמעט זייער ווייניג מענטשן זענען קאנסיסטענט, קאנסיסטענט. און דאס מאוסטלי ווייל ווייל עטליסט אין סאם וועג רוב גויים פארשטייען נאך אז ס'נישט קיין נישט קיין שיינע זאך צו סתם הרג'נען מענטשן וכו' וכו'. יומעניזם איז פילינג. שיהיה פילינג, שיהיה פילינג, סאו די פילינג א מענטש דארף זיך מגביר זיין דיין שכל אויף מידות, אה דעט אלסא שטייט נישט, על כל פנים שטייט אין תניא, על כל פנים ס'איז נישט קאנסיסטענט, און דזשאסט טו בי קלעיר די. אלע גרעיט איידיעס וואס מענטשן גלייבן אין, אין הכי נמי, זיי זאגן אפשר אז ס'איז פילינגס, אזוי ווי זיי זאגן, אבער זיי גלייבן אין דעם זייער שטארק, ס'איז אן אלטע פראבלעם, אקעי איך גיי נישט יעצט אריין אין די פראבלעם פון פילינגס און מאראלס און אזוי ווייטער, פוינט איז, זיי גלייבן אין דעם מער ווי פילינגס, ווייל אוי שטעל דיך פאר ס'קומט צו דיר, רבונו של עולם, גיי גיי אין די גאס, איך וויל נישט זאגן גארנישט, איך רעד נישט פאליטיק, חברה, איין מינוט, איין מינוט, איין מינוט, דאס איז א טעאריע, אבער די טעאריע העלפט אונז נישט קיין סך, ווייל איך האב גראדע געזאגט פארוואס, ווייל ווייל ווען ווען איך בין דער צאר האב איך נישט די פראבלעם, דאס איז נאר א פראבלעם פאר שוואכע מענטשן, אזוי ווי ניטשע האט געזאגט, דאס איז נישט קיין פראבלעם פאר מענטשן וואס האבן עכט פאוער, סאו. אין הכי נמי זיי פירן זיך טאקע נישט אזוי אמת, אבער על כל פנים די די די קענסט דו גיי ארום און זיי סאם עיס ווי די ריטשער דאוקינס וואס גייט ארום און גראדע איז אביסל טשאד צו זיין קאנסיסטענט און וועגן דעם איז ער ווירד און פריק אבער רוב אנדערע מענטשן גיי ארום און זאג יא א מענטש רבונו של עולם ווער עס האט געזאגט אז א מענטש איז א נשמה און עס איז מעדזשיק די פויבסט זאגט אז ער איז סתם משוגע ער זאגט סתם ווייל ער דארף מ'זאל צאלן זיין סעלערי, און אפילו ער מסתמא גלייבט נישט אין דעם, און שוין, און נאכדעם וועסטו זאגן ווייסטו וואס דערפאר מסתמא איז עס א גוטע זאך צו, איך מיין נישט קיין גוטע זאך, די ווארט גוטע זאך מאכט נישט אזויפיל סענס, אבער איך מיין אז, שוין, וויאזוי זאל איך עס זאגן, אקעי, למשל, איך וועל זאגן א משל, באט דיס איז עקטשעלי היסטאריקעל משל, פון דא קום איך אביסל, מען קען ברענגען מראה מקומות אויב מען וויל, למשל איינע פון די זאכן וואס מען קען זאגן, וויטש איז סייענטיפיק אפילו, איז וואט וואז נאון עז סייענטיפיק רעיסיזם, רייט? סאו אין אנדערע ווערטער, אין די חומש איז, פרשת בראשית, דאס איז ממש געווען א מחלוקת. פרשת בראשית, די רעליגיעזע פאנאטן גלייבן אז אלע מענטשן קומען פון איין מענטש, עפעס איין פאר אדם און חוה, דארט זענען געבוירן אלע מענטשן, און דערפאר אלע מענטשן זענען גלייך. עטליעסט, איקוואל מיינט, ארידזשינעלי האט געמיינט ביפאר גאט, רייט? גאט האט געמאכט א יעדע איינער, געמאכט דיך די זעלבע ווי א שווארצע, א גרינע, א רויטע, א אראנדזשע, אלע מענטשן זענען נאר, ס'נאר דא איין מין וואס הייסט מענטש, און די אייבערשטער האט געמאכט שטייט נישט ער האט געמאכט שווארצע און ווייסע און גרינע מענטשן אלא מאי אז איין מענטש איי איז שווארץ א קשיא פון א מעשה געוואוינט אין אפריקע צו לאנג איז געווארן שווארץ וואטעווער ס'איז געווארן וואטעווער די קשיא פון א מעשה עקסידענט איז פאקט אז א מענטש איז נאר דא איין ס'נאר דא איין מין אדם און די מין אדם איז אינטערעסטינג ווייל ער איז דער נבחר הבריאה און האט א נשמה ממילא דארף מען רעספעקטירן יעדע מענטש און דאס איז נישט קיין נארמאלע זאך צו גראדע צו זיין כ'מיין א סלעיוו סתם אזוי איז מילא אבער עס פונקט איין גרופע מענטש זאל זיין סלעיוו דאס איז דאס איז אבסורד אבער על כל פנים דעטס די ריזענינג ביקאז דעטס טאקע אן אפיקורסות. פארשטייסט? ס'איז נישט קיין אפיקורסות, מיט אה מאוסט דעטס וויי אבאלישען איז וואס איז עס מאוסט נישט מאוסט אלל בעסיקלי אלל די פיפל וואס ווארקינג פאר אבאלישעניסטס אין אמעריקע און רוסלאנד און יוראפ זענען געווען גרויסע מאמינים און גרויסע קריסטשענס אפאר אידן אויכעט אבער ווייס איך נישט מאוסטלי גרויסע מאמינים פארוואס זיי זאגן וואס הייסט די גאט קערט נישט ביסט א מענטש וואס א מין זאך איז דאס צו זאגן ווייל ער האט די ראנג קאלער איז מילא דארף מען אים דארף ער.

אה, עס איז געווארן נאך מער טונקל. צינד אן צוריק אפאר לייטס. דא גייט דען איינער זאגן וואס הייסט דו נישט דיסקרימינעיט צווישן איין עלעפענט און א צווייטע איי? די זעלבע גאט האט געמאכט אלע עלעפענטס? גאט האט געמאכט אפאר, עס איז דא אזא סארט, עס איז זייער ענליך אבער עס איז צוויי מינים, און אזוי ווייטער. אויב מ'זעט צוויי סארט מענטשן, און מ'זעט אסאך חילוקים, ס'איז פאקט אז מ'קען היינט טאג מער נישט זאגן אז ס'איז דא חילוקים, אבער עטליעסט די קאלער איז נאכאלץ מודה אז עס איז אנדערע קאלער, מ'דארף נאכאלץ. פרעטענדן אז ס'איז די זעלבע איז איז איז מסתמא ס'איז דא פארשידענע סארט מענטשן און די סארט מענטש איז שוואכער אויך אויך מער א מענטש נישט די עכטע מענטש די עכטע מענטש איי ווער האט אפשר פארגעסן אז די שווארצע מענטש איז א קשיא אויף א מעשה אבער זעהסט אז באט די איידיע ס'זענען געווען אפישעלי מענטשן וואס מ'האט געזאגט ס'האט געהייסן די טו סארט איי פארגאט וואט איטס קאלד באט בעסיקלי דעט איז רעיסעס איז נישט נאר א צווישן מענטשן איז דא פארשידענע ס'דא סא אזוי ווי ס'דא זיבראס גרינע זיבראס רויטע זיבראס אנדערע סארט אמאל אנדערע נישט אנדערע מער אנדערע סארט בעל חי עפעס א סארט בעל חי און מילא ס'מאכט אסאך סענס און אזוי ווייטער ס'איז לאו דווקא איך זאג נאר און אין די אנדערע ווערטער ווי דיד איי געט טו אלל אוו דיס סאו אין אנדערע ווערטער אויב ס'נישט דא אזאך ווי א מענטש איז אויך נישט דא אזאך ווי א חיה אוו קאורס ווייל אויב ס'נישט דא אזאך ווי א מענטש דעמאלטס דארף מען זיין א גרויסער רשע און רוב מענטשן גלייבן נישט דאס רוב מענטשן גלייבן יא אז ס'דא אזאך ווי א מענטש איי אבער די סייענטיסט זאגט אז נישט איז א סתירה. ס'איז טאקע א סתירה רוב מענטשן גלייבן אין א סתירה, רוב גוים גלייבן אין א סתירה, ס'איז זייער הייליג, מענטשן זענען זייער הייליג, און מצד שני איז נישטא אזא זאך ווי מענטשן בכלל, און אין הכי נמי איז דא אפאר אויבערחכמים פון בעקווארדס אזוי ווי פיטער סינגער וואס קומען און זאגן הע, וואס איז א מענטש? אה געטראפן יא, א מענטש קען פילן פעין, נו א פיש קען אפשר אויך, ממילא דארף מען רחמנות האבן אויף פישן. קודם כל, ווייס איך נישט אויב ס'איז אמת, ווייל דאס קאן מען פרעגן קיין חי, ווי ווייסטו אז ער פילט פעין, ס'קען זיין אז פעין איז נאר א זאך וואס מענטשן רעדן זיך איין, אפשר. וויינען? איין מינוט, אקעי איך הייב שוין אן,

נאך אלץ און אפילו נאך מער ווי אמאל אז א מענטש איז איז זייער אימפארטענט אקעי און דערפאר איף יו וואנט טו בי קאנסיסטענט איז נישט אז איך ווייס נישט אויב ס'איז דאורייתא אדער דרבנן צו זיין קאנסיסטענט נאכאמאל איך גיי נישט יעצט אריין אין נגיעות דאס איז נישט אמת איי טינק איי דאנט טינק אזוי ווי איך האב געזאגט ביי די מענטש דאס אז אידן גלייבן אין סתירות איז נישט אלס זענען סתם משוגע איך מאך ליצנות ס'איז דא ריזענס פארוואס ביידע'ס זיי לידן טאקע צו א סתירה אבער על כל פנים. ס'איז דא ריזענס ביסיידס פאר די מסורה אזוי ווי דו זאגסט די טעאריעס פון מען דארף לעבן איינער נעבן צווייטן זענען זייער שוואכע טעאריעס ס'איז אלץ לאחר המעשה דעטס נאט ריעלי האו איט סטארטעד אדער אפשר יא אבער על כל פנים די ריזען איז ווייל ס'איז דא זייער אסאך זאכן וואס מענטשן טוען וואס קיינער אנדערש טוט נישט ס'איז דא זייער אסאך סענסעס אין וואס איז אמת אז א מענטש איז עמעיזינג ס'איז דא סענסעס וואס נישט איך זאג נישט ס'קען זיין אז די מלאכים זענען מוסף פון אונז איך בין נישט איך קום נישט דא צו פארקויפן

מאכט מ'קען טרייען מ'קען טרייען וויפיל מ'קען צו צו מקרב זיין צו צו צו וויאזוי זאגט מען אביסל שוואכער מאכן באט איטס נאט קרעזי, די וואן טינג איך דארף נאר אנקומען צו איין זאך איך דארף ענק מסביר זיין אלעס איך זאג איז נישט קרעזי ס'קען זיין ס'איז ראנג אבער ס'איז נישט קרעזי ס'איז נישט קרעזי צו טראכטן אז די מענטש איז זייער אימפארטענט עס איז דעפענטלי נישט קרעזי צו טראכטן אז די סגולות פון א מענטש הייסט דאס אז א מענטש טראכט ביי די וועי איי טינק סטיל טינק דעט דעטס ען עמעזינג טינג איי דאנט נאו דעט עניטינג עלס דאז איט מעיבי איט דאז באט איי דאנט נאו.

עקסידענט, די זאך וועגן א צווייטע זאך, די צירוף המקרים, אדער די צירוף וואס א מענטש איז צוזאמגעשטעלט אזוי אדער און אזוי ווייטער, ס'איז זייער שווער צו זאגן וועגן דעם, דעטס אף קורס איף יו נאו, שוין, עד כאן. דאס איז איין זאך, צווייטע סייט טענה האט א צווייטע טענה, וואס איז א אינטערעסאנטע טענה, אויך בעיסד אן די סעים פעקט, זעהסט דאך אז א מענטש, למשל.

איי טאלד יו ערליער, אדער מ'זאגט די נפש האט, א מענטש האט ליב, א מענטש האט פיינט, א מענטש האט וויל, ער האט כעס, און א שאר א מידות הידיעות, ענד אלל דיס טינגס אר עקסידענטס, רייט? קאוז דיס איז, דיז אר סטאריס אבאוט סאמטינג, איי מין, עגעין אונז רעדן אלעס, אונז הייבן זיך ערגעץ אן, איינע פון די פלעצער וואס מ'קען אנהייבן וואס מ'זאגט, מ'קען אנהייבן פון, מ'קען זאגן, מ'קען אלעס מכחיש זיין אויב מ'וויל, באט, דיס איז נאט, דעטס וויי איי סעיד, דיס איז נאט א, נאט א סטריקטלי לאדזשיקעל פרוף. אבער ס'איז ס'איז א א וואס מ'רופט א דיאלעקטיקעל פרוף, ס'הייסט ס'איז ס'איז געפרופט פון וויאזוי פון וויאזוי מענטשן טראכטן נאטירליך, פון וויאזוי מענטשן רעדן, אז אין הכי נמי, דו קענסט קומען זאגן אז דאס איז אין הכי נמי, דעטס דעטס וואט א פרוף איז בעיסד אן. איך בין מסביר וואס ר' סעדיה גאון האט געזאגט, איך לאך אלעמאל, ס'מיינט נישט גארנישט, ס'מיינט נישט אז ס'איז אמת. לאמיר זאגן, לאמיר זאגן וואס ער זאגט.

וואס גייט אז א עקסידענט קען נישט זיין די סאבדזשעקט פון נאך א עקסידענט, שוין איך ווייס נישט ווי מ'זאגט עס אויף לשון קודש, עצם לא י א מקרה לא יתכן למקרה, ס'איז נישט דא קיין עקסידענטס פון עקסידענטס, די לאדזשיק פון דעם איז זייער פשוט, הגם ס'איז נישט אמת, די לאדזשיק פון דעם איז זייער פשוט, אונז האבן מיר מסביר געווען, די גאנצע איידיע פון, די גאנצע איידיע פון צוטיילן די גאנצע וועלט אין סאבדזשעקטס און עקסידענט רייט, עצם און מקרה רייט, די ווארט איז געווען אז אונז דארפן קענען מסביר זיין, דאס איז בעיסיקלי די ריזען, אונז דארפן קענען מסביר זיין ווי אזוי זאכן. קען זאגן וויאזוי זאכן טשעינדזשען, אדער מ'קען זאגן ווי אזוי ס'איז דא דעי, איך גיי מסביר זיין עקזעקטלי דעיס, למשל ס'איז דא א מענטש, ער האט זיך באנארישט און ער איז געווארן קלוגער, ער איז געווארן, ער איז געווען שווארץ, ער איז געווארן ווייס, ער האט אנגעטוהן א נייע זאך, ער האט געטוהן זאכן, ער איז געווארן זאכן, רייט? דעי לענגוויזש, דעי דעי נקודה איז בעצם, און די גאנצע וועלט, רייט? דארף מען באמת מסביר זיין. ווייל ווי איז, ווי איז, למשל, איך בין שוין אמאל דורך געגאנגען מער באריכות דעיס, ווי איז געקומען דעי, פון ווען ער איז געווארן קלוגער, ווען א מענטש איז געווארן נארישער, ווי איז געקומען די קלוגקייט פון?

אין פילאסאפי. אין אפשר דער וואס האט נישט געזען. דעמאלטס האבן עס קאם, אדער איך האב נישט געזען, ס'איז געווען, אקעי. על כל פנים, ס'איז א, איך זאג דאס סתם ענק זאלן אנהייבן צו כאפן די ראשונים'ס פראבלעמס, ווייל דאס איז די פרא, איינע פון די עכטע פראבלעמס וואס זיי האבן געהאט. היינט האבן נישט מענטשן די פראבלעמס, אנדערע פראבלעמס, אזוי ווי צו מ'זאל הרג'נען שווארצעס און אזוי ווייטער, קליינע פראבלעמען, דאס איז א גאנץ גרויסע פראבלעם. פארשטייסט? יעצט, סאו ס'איז דא א בעיסיק דילעמע, אויב ס'איז, אויב ס'איז נישט געווען דא פריער,

פירסט פירסט איטס א אריסטאטליען קאנצעפט סאו איט וואס א לאנג פאר פאר א לאנגע צייט האבן מענטשן געלעבט אן די קאנצעפט דארפסט געדענקן אדער עטליעסט בפירוש קען זיין האבן עס געהאט אזוי ווי דו זאגסט סאו איך האב עס געוויסט אבער איך האב עס מיך נישט ממציא געווען אקעי דאס קען זיין אסאך מענטשן זאגן דאס און עס קען אפילו זיין אמת ווייל איף איטס טרו דען יו האוו טו פיל דעט וועי אדערווייז איט וואלדנט בי א גוד עקספלענעישן רייט באט איטס סטיל א חידוש און די חידוש גרויסע חידוש פון די הייליגע רבי אריסטו איז געווען אז עס זענען דא אין די וועלט צוויי זאכן וואס ער רופט עצם און מקרה, אין אלע חסידישע ספרים שטייט עס, דער מחדש פון די קאנצעפט איז געווען אריסטו, אן אים וואלט עס נישט געווען. אקעי, און ווען דער רמב"ם דעסקרייבט וואס די גרויסע חידוש פון די פילאזאפיע אז מען ווייסט דאס, אין פרק לד וואס מיר האבן געלערנט די לעצטע וואך אין מורה נבוכים, דאס איז איינע פון די, פאר דעם דארף מען זיין א פילאזאף, דאן זאל מען פארשטיין די חילוק, אקעי? יעצט, וואס מיינט עס? איט דאזענט מין עניטינג, איטס זשאסט גיווינג יו ווארדס, ווייל עכט צו ענטפערן די קשיא דארף מען זאגן נאך זאכן, אבער דאס געט דיך אז עס איז דא איין זאך, עצם טייטשט די זאך, מקרה זענען זאכן וואס געשעהן צו עס. אין אדער ווארדס, איך קען פארשטיין אז דא טאקע דארף טאקע פארשטיין ווי די מקרה זענען געקומען פון, איט דאזענט עקטשעלי ענסער דיס קוועשאן, איט דאזענט עקטשעלי ענסער דיס קוועשאן עט אלל, באט איט סטארטס טו גיוו מי א וועי טו דיסקרייבינג די פראבלעם עט ליעסט, איט סטארטס, ס'איז דא וועגן ווי אזוי מ'קען פארענטפערן די קשיא באט דאס איז נישט פאר יעצט, וואס ער זאגט, וואס ער זאגט איז אז נישט אלע זאכן זענען האבן, לעטס דזשאסט סעי לייק דיס, דערס דיפרענט לעוועלס אוו עקזיסטענס, ווערי אימפארטענט טו רעמעמבער, דערס דיפרענט וועיס אוו ביאינג, אזוי ווי אריסטו זאגט, ביאינג איז אין מעני וועיס, דערס דיפרענט וועיס אוו ביאינג. דו האסט געפרעגט איך הייב נישט אן פארשטיין וויאזוי ס'פארענטפערט די קשיא, פריער האט מען געזאגט ס'נאר דא צוויי זאכן אדער עקזיסט עס אדער עקזיסט עס נישט, ניין, ס'דא פארשידענע, עקזיסטן איז נישט אזוי פשוט, נישט נאר דא אדער עקזיסטן אדער עקזיסטן נישט, איך קען דיך ווייזן עטליסט צוויי וועגן פון עקזיסטן, ס'דא נאך וועגן, עטליסט צוויי וועגן, איינס איז עקזיסטן אינדעפענדענטלי, דעטס בעיסיקלי וואט סובסטענס מינס, עצם, א זאך וואס קען עקזיסטירן בתור, פאר זיך אליינס, רייט? ער עקזיסט, מען דארף נישט. וואס? איך קען נישט קיין איין זאך וואס איז א טיש. א טיש. איינער האט געמאכט א טיש, ניין? ניין ניין באלד איך קען נישט אבער יעצט וואס איז א טיש? אין הכי נמי, יו קען גאו בעק, איט דאזענט מעטער. א טיש, ניין ניין ניין, אין הכי נמי, באט א ליווינג טינג איז עקשעלי אלוועיס ען עקזעמפל אוו דיס. א ליווינג טינג עקזיסטס ביי איטסעלף. אקעי, עטליעסט בתור בתור רעלאטיוו טו עווריטינג עלס. מ'קען מעיין זיין אין די ענד אוו די דעי באט דאס איז נישט אונזער נושא. איך וויל נאר מעיין זיין די פשוטע די פשוטע לאגיק דערפון. עס זענען דא זאכן וואס מ'דארף, לאמיר זאגן עגעין אוו לענגווידזש, אין ארדער טו דעסקרייב א פערסאן, יו דאנט ניד טו סעי עניטינג עלס, אקעי? וואס ביסטו? א מענטש. ליווינג טינגס איז אלוועיס די עקזעמפל וואס אונז טראכטן און אריסטאל טראכט אלעמאל פון. א מענטש. וואס איז א מענטש? קען טאקע אנהייבן צו טראכטן וואס איז א מענטש. אבער על כל פנים, א מענטש איז א מענטש. דא איז ער. דאס. א. איטס א דאס. אזוי זאגט ער דאס. ס'איז עפעס א. ס'איז עפעס א דער. ס'איז עפעס א. מ'קען מראה זיין באצבע דאס איז ער. יעצט וואס איז. כ'גיי דיך פרעגן א אנדערע שאלה. יעצט דער מענטש.

ווי עקזיסט דא? ווי עקזיסט ווייס? ס'עקזיסט נישט. ס'איז אלעמאל א פאקט וועגן א אנדערע זאך, רייט? מענטשן זענען ווייס, אדער זאכן זענען ווייס. זאכן זענען, קענען גיין, זאכן קענען קומען, זאכן קענען טון אלעס, באט קומען און גיין איז נישט דא. גייסט קיינמאל נישט טרעפן עפעס עולם הקומען. אפשר לויט. האסט געמאכט אז די מענטש איז די סענטער. איים דזשאסט יוזינג א מענטש עז עקזעמפל. איך גיי נישט אריין אין די איך האב נישט דארף נישט דאס האבן. איך וויל אלץ א משל. לדוגמא. אין הכי נמי עס קען זיין אז דו ווייסט אז די עיקר איז די עצם ענין פון די ביקער, איך קען נישט יעצט אריין פראוון דאס, אבער שוין, איטס עקשעלי נאט, די לענגוויזש דאזענט ווארק דיס וועי, באט לעטס סעי, איך גיי נישט אריין, מען קען מען קען טרייען צו מאכן אזא וועלט, די פוינט איז נאר אז ס'דא צוויי וועגן, זייער וויכטיג, זייער, דעטס וואי ווי געט דעט, עגעין דיס וואס הקדמות טו אנדערסטענד דיס האול טינג, ווייל די אפיניען דעט סעד נפש מקרה בעיסיקלי סעיס דאזענט עקזיסט, אר אין אנדער ווארדס דאזענט עקזיסט אז א טינג טו איט קענאט עקזיסט פאר איטס סעלף, אין ארדער טו טאלק אבאוט איט, אר אין אנדער ווארדס אין ארדער פאר איט טו עקזיסט דער ניד טו בי סאמטינג עלס וואס זאל עם טראגן, דעטס וואי די נושא, ער טראגט די.

איך קען נישט אריינגיין די פילאזאפיע אין די ווארט, איך קען נישט קיין בעסערע ווארט אויף די מינוט, יו קען סעי, מעיבי דער איז א בעטער ווארד, איי דאנט רימעמבער אן די מינוט. אן די מאמענט, אקעי יעצט, און ממילא ביקאוז אוו דיס סאו ר' סעדי' גאון ענד היז טראדישן אוו פילאזאפי האט א כלל, די כלאם אז דעט עקסידענט, דערפאר איף די פוינט, דזשאסט טו אנדערסטענד וויי איט סארט אוו מעיקס סענס, איף די האול פוינט אוו העווינג א עצם איז אז ס'זאל טראגן מקרים, רייט, ווייל ער איז די זאך וואס עקזיסט עקשטלי, די מקרה עקזיסט נישט עקשטלי, אדער נישט אין די זעלבע וועג, און ממילא יעצט וויאזוי קען א עקסידענט האבן א צווייטע עקסידענט? עקסידענט דאזענט עקזיסט, רייט? עקסידענט איז א פאקט אבאוט סאמטינג עלס, נאו דער איז א טוירד לעוועל פאקט אבאוט דעט דער איז אנאדער פאקט? דעטס וויערד. ס'איז נישט אפגעפרעגט, ס'קען זיכער זיין, אבער ס'איז דא עפעס פראבלעמאטיש ווען יו אנדערסטענד די בעיסיק איידיעס אוו העווינג עצם ומקרה, דער איז סאמטינג וויערד אבאוט העווינג סאמטינג דעט דאזענט עקזיסט וויט אנאדער טינג דעט דאזענט עקזיסט אן טאפ אוו איט. ס'אביסל מאדנע, יא? שטימט שטימט די בעיסיק פיקטשער פון די מעשה, ממילא איז מאדנע צו זאגן אז די נפש איז א עקסידענט, און די גארנישט געשעט צען נאך זאכן וואס זענען גארנישט. ס'דארף זיין איין זאך וואס איז עפעס, אז צו עם קען געשען געשען גארנישט. נאט גארנישט באט לייק פיפטי פערסענט גארנישט רייט? און עט סאם פוינט איז נישט מוכרח דאס, ס'איז נישט מוכרח בכלל די כלל איז נישט מוכרח און דו קענסט זאגן אז ס'איז נישט אמת. דער רמב"ם האט געהאלטן אז ס'איז נישט אמת. אבער אדער נישט סימפלי אמת עטליעסט באט דעיס וועי, ס'דא טו ריזענס, דעי ווער נאט קרעיזי באט איך קען נישט שפיץ מסביר זיין באט איים דזשאסט עקספלעינינג יו וויי איטס פלאזעבל עטליעסט. קען נישט אלעס מכריח זיין, און באט דערפאר דיס איז הים די סעקאנד ריזען וויי, און ס'איז סימילער צו די פירסט ריזען, באט די סעקאנד ריזען וויי הי דאזענט בעליוו דעט די סאול קען בי ען עקסידענט, אז די נפש קען זיין א מקרה, אויף אידיש, ווייל א מקרה האט נישט נאך מקרים, און די נפש איין זאך וואס ס'דארף זיכער טוהן איז ס'דארף זיין, ס'דארף עקטן ווי א עצם, די פוינט אוו העווינג ען עצם איז די טינג וואס קען ווערן שלעכט און קען ווערן גוט און אזוי ווייטער, רייט? יעצט גוט'ס גוט און שלעכט איז א זאך וואס געשעט צו עפעס, צו וואס געשעט עס, צו נאך א צו נאך א גארנישט פון פון די גוף, דאס איז אביסל מאדנע. ביידע זענען עצם. ניין נאך נאך אמאל, קאוז איטס אבאוט, דעטס זיכער אבאוט סאמטינג. צוויי עצם'ס. אגעין קאוז דען יו קענט טשעינדזש, קאוז דען איט קענט טשעינדזש, דען וואן סאול, דען איין מענטש קען נישט ווערן גוט אדער שלעכט. ווען איין מענטש רעדט צו א אנדערע מענטש. אנלעס ער ווערט א אנדערע מענטש, ענד דען הי וויל עסק יו וועיר דעט פערסאן קעים פראם.

דעטס אינטערעסטינג. אגעין, לאמיר פארשטיין די דעפענישן, די לאגישעל דעפענישן, די שכל, די לומדות. די לומדות, נאכדעם וועט מען זעהן צו די לומדות איז ריכטיג, אזוי ווי מען לערנט אין ישיבה. ס'דא לומדות אין די וועלט, נאכדעם זעט מען צו עס שטייט אין די גמרא. אקעי, די לומדות פון א מקרה. איין מינוט, איך בין מסביר די לומדות. די לומדות פון א מקרה איז א זאך וועגן א צווייטע זאך. דו ווילסט זאגן די שאלה וועלכע איז די זאך, דעטס עקזעקטלי די קוועשן דעט וויר העווינג. אזוי ווי ער זאגט, ער וויל זאגן אז די נפש איז די עצם און די באדי איז מקרה, און די אנדערע מענטשן, די נפש מקרה האבן געזאגט פארקערט. סאו דעטס טאקע א ריזענעבל דיסקאשן טו בי העווינג. באט.

אגעין מיין פשט כלל פון זאגן וואס מענטשן מיינען איז אז אפשר אין עצם מיינט מקרה באט דעט דאזענט ווארק קאוז דעטס איז דזשאסט א דעפינישן דעטס נאט א פאקט אבאוט עניטינג אין הכי נמי די קוועשן אוו ווער די פאקט איז חל דעס איז עקזעקטלי די שאלה וואס אונז האבן אונז האבן א גוטע סברה פארוואס סמאכט נישט סענס צו מאכן די גוף די עצם און די נפש די מקרה קאוז דען פאר די טו ריזענס וואן איז דעט דיס מקרה סיעמס טו בי מאר טו אינטרעסטינג טו בי א מקרה וויטש איז סאם קיינד אוו סברה און סעקאנד איז דעט דען א מקרה וואוד העוו אנאדער מקרה און דער'ס א כלל הלכות כלאם זאגט אז דאס קען נישט זיין הלכות אנדערע מענטשן זאגן אז סקען יא זיין. אבער ענק זענען מער ווייניגער מסכים אז ס'איז דא עפעס א פראבלעם מיט דעם, זי, ס'קען אפשר זיין אבער ס'איז עפעס מאדנע, דער אפילו דער רמב"ם וואס האלט אז ס'קען זיין זאגט אויך אז ס'איז מאדנע, איטס ווירד. פארוואס האלט דער רמב"ם אז ס'קען זיין? פארוואס נישט? אקעי, איך ווייס נישט, איך האב נישט אריינגעקוקט אין דעם, איך האלט אז זיכער אז ס'קען זיין, עס איז דא אפילו עקזעמפלס פון דאס, אבער ס'איז טאקע מאדנע, איטס סאמטינג דעט בערלי עקזיסטס, יו ענד אפ מיט סאמטינג דעט בערלי עקזיסטס, א טיים, הי קלעימס א טיים אר סאמטינג לייק דעט, און רימעמבער, שיעורים אבאוט טיים, רמב"ם'ס עקספלענעישאן אוו אריסטאטעל וואס דעט טיים איז אן עקסידענט אוו ען עקסידענט. אין אַדער וואָרדס, ען עקסידענט אָוו מוּוומענט, וויטש איז עקסידענט אָוו באָדיס, אָר, ענד דערפאָר איטס וויערד, נאָבאָדי רילי קען האָבן אונז אַלע פּאַזלס וועגן צייט, ווייל ס'איז שווער צו כאַפּן וואָס ס'איז. אָקעי. שוין. עד כאן הקפה א', הקפה ג', הקפה ח'. עד כאן הקפה, עד כאן הקפה ז', הקפה ח', וואָטעווער וואָרד, ענד עס רעדן די אַלע זאַכן. אָקעי.